הייבן מיר אן בעזרת השם יתברך מסכת עירובין דף עיין ח, יעצט האבן מיר נאך א האלבע שיעור אויף דף עיין ז, עמוד ב', ואמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה, רב נחמן האט נאכגעזאגט פון רבה בר אבוה, זיז היוצא מן הכותל, לאמיר זאגן דאס איז די מחיצה, און דאס שטעקט זיך ארויס א זיז. א ברעטל, א שעלף, היוצא מן הכותל, וואס שטעקט זיך ארויס פון א וואנט וואס די וואנט טיילט אפ צווישן צוויי חצרות, אויב איז עס ארבעה על ארבעה, ס'איז א שיעור חשוב, פיר טפחים אויף פיר טפחים, און והניח עליו סולם כל שהוא, אז דו ליינסט אן א לייטער פון דער ערד ביז דעם זיז, אפילו א כל שהוא דאס טייטש די לייטער איז ווייניגער ווי ד' טפחים אויף ד' טפחים, מיעטו. מאכט עס אז די וואנט פונעם וואס טיילט אפ צווישן צוויי חצרות זאל זיין ווייניגער ווי צען טפחים במילא קענען זיי מערב זיין אחד. זאגט רב נחמן ולא אמרן עס איז נישט געזאגט געווארן אלא דאותביה עליה אז די לייטער ליינט זיך אן אויפן זיז אבל אותביה בהדיה אז ס'ליינט זיך אן אויפן וואנט נעבן דעם זיז מסתמא דא א פיקטשער אין בעק פון עוז והדר איז ארווחי ארווחיה האט ער נאר גרעסער געמאכט דעם זיז אויף אזא אופן זאג איך נישט אז ס'האט א שייכות די זיז מיט די אז ס'מאכט קלענער די די די מחיצה במילא ווערט עס נישט ווי איין חצר. נאך א מימרא ואמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה א כותל אז דו האסט א וואנט וואס איז תשעה עשר טפחים, ניינצן טפחים, דאס טייטש ס'איז ווייניגער ווי צוויי מאל צען, איז צריך זיז אחד להתירו, אז דו לייגסט אינמיטן א זיז און דו לייגסט א לייטער פון אונטן צום זיז במילא האסטו נישט נאך צען פון העכער דעם זיז ביז אויבן במילא קען מען מאכן איין חצר דאס טייטש קען מען מטלטל זיין פון איינס צום צווייטן מיט א עירוב אבער אז דו האסט כותל עשרים א וואנט פון צוואנציג דארפסטו שוין האבן צוויי זיזים להתירו. דארפסט האבן צוויי זיזים, און רב חסדא זאגט אבער והוא שהעמידן זה שלא כנגד זה, אז די צוויי זיזים זענען נישט איינס העכער דעם צווייטן, ווייל דארפסט קענען לייגן א לייטער שיף פון איינס צום צווייטן, ממילא דארף עס זיין א זיז דא א זיז דא, לייג שיף א לייטער, קוק די פיקטשער, דא שיינע פיקטשערס אין בעק פון די עוז והדר גמרא. אז מען רעדט שוין פון קלענער מאכן א מחיצה, וועט מען רעדן פון נאך א געוויסע זאך וויאזוי, אמר רב הונא, אז האסט א עמוד, ברשות הרבים וואס איז הויעך עשרה ורחב ארבעה, האט דאך עס א הלכה ווי א רשות היחיד, יא? סאו אז דו לייגסט אראפ עפעס אויף דעם אדער דו נעמסט עפעס פון דעם צו רשות הרבים ביסטו חייב. אבער אויב דו האסט אריינגעהאקט א נאגל ונעץ בו יתד כלשהו, אז דו האסט אריינגעהאקט א נאגל אויבן אויפן דף פון פיר, האסט דאך עס ווייניגער געמאכט פון פיר טפחים אויף פיר טפחים איז שוין א מקום פטור מיעטו איז עס נישט קיין רשות היחיד. אמר רב אדא בר אהבה, ובגבוה שלושה, דער נאגל אליינס דארף זיין. דריי טפחים, דווקא ווען דער נאגל שטעקט זיך ארויס דריי טפחים פונעם עמוד, דעמאלטס הייסט עס כאילו האסט ממעט געווען פונעם שטח פון ד' טפחים אויף ד' טפחים, אבער אז נישט, איז ער א חלק ווערט ער בטל, אפשר אלס לבוד, איז א חלק פון די, אלס לבוד, ווערט עס א חלק פונעם פונעם דף, אביי ורבא דאמרי תרוייהו אף על פי שאין גבוה שלושה, הייסט עס נאכאלץ אז ער האט ממעט געווען די ברייטקייט פונעם דף. און ס'ווערט אויס רשות היחיד, מאי טעמא ווייל לא משתמש ליה, אז דער נאגל האסט אריינגעהאקט דארט מאכט עס אז וואס? אז מ'נוצט עס שוין נישט. האסט נישט קיין שיעור ד' טפחים ד' טפחים. אבער רב אשי קריגט, רב אשי האלט אפילו גבוה שלושה, איז נאך אלץ איז נאך אלץ א רשות היחיד. מאי טעמא, ווייל אפשר דתלי ביה מידי, דו קענסט דיך אויפהענגען אויף דעם זאכן, במילא פארקערט, האסטו נאך געהאלפן אז ס'זאל זיין א מקום חשוב. אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי לויט דיר, אז מען האקט אריין א נאגל אין א דף וואס איז פיר טפחים אויף פיר טפחים און ס'איז הויעך צען טפחים, הייסט נאך אלץ א רשות היחיד, וואס טוט זיך מילאו כולו ביתדות, דו וועסט אריינהאקן אפאר נעגל, אז מ'וועט עס שוין נישט קענען נוצן צווישן איין נאגל און צווייטע נאגל, מאי, צו וועסטו זאגן. אמר ליה לא שמיע לך הא דאמר ר' יוחנן, קענסט נישט די הלכה פון ר' יוחנן וואס ער זאגט בור וחולייתה, אז דו האסט א בור מיט א חוליא, נעמסט ארויס זאמד פון א גריב און דו לייגסט אים ארום ארום דעם גריב, איז די הלכה אז וואס? מצטרף לעשרה, אויב די טיפקייט פונעם חלל און דעם חוליא, ביידע צוזאמען איז צען, הייסט עס אז חוליא איז א רשות היחיד, די זעלבע זאך אויף פיר טפחים אויף פיר טפחים. די ברייטקייט פונעם גריב, אויב לאמיר זאגן די גריב אליינס איז נישט קיין פיר טפחים אבער פלאס די חוליא צוזאמען איז עס פיר, זאג איך אז ס'איז רשות היחיד, נו, אויך די זעלבע זאך ואמאי, רב אשי פירט אויס, הא לא משתמש ליה, ער קען דאך זיך נישט משתמש זיין אינעם גריב, ער האט דאך נישט קיין חלל. האט דאך נישט קיין הוילקייט פיר טפחים, אלא מאי אית לך למימר דמנח מידי ומשתמש, ער קען ווען אראפ לייגן א ברעט אויפן חלל מיטן חוליא, אטאמאטיש וועט ער עס קענען נוצן, און די זעלבע זאך הכא נמי, דמנח מידי ומשתמש קען אראפ לייגן אויפן דף מיט די נעגל, קען ער אראפ לייגן נאך א דף, אזוי קען ער זיך באנוצן גרינגערהייט. לאמיר צוריק גיין צו א וואנט צווישן צוויי חצירות, אמר רב יהודה אמר שמואל, כותל עשרה, און דו לייגסט אראפ א לייטער, מען האט זיך געהאט געשמועסט אין די נעכטיגע דף, אויב דו לייגסט א לייטער פון ביידע זייטן, זאג איך אז וואס? אז מען קען מערב זיין, אבער די שאלה איז ווי גרויס די לייטער דארף זיין, איז כותל עשרה, די וואנט איז עשרה, דארף די לייטער זיין פערצן. ווייל די לייטער ער האלט אז די לייטער אז ס'איז גראד איז נישט קיין וועג ארויף צו קריכן אויף דעם ס'איז א שווערע לייטער ס'דארף ער זיין אוועק געריקט איז פער צען טפחים דארף ער זיין אוועק געריקט נאך פיר טפחים דארף קענען די מענטשן וואס קענען רעכענען וויאזוי ס'הייסט ווי וויאזוי מ'רופט עס אן די כ'הער נישט. קיין ענגליש טיטשער וויאזוי וויאזוי הייסט עס די. דארף מען האבן ארבעה עשר להתירו יא? רשי, רשי, סולם ארבעה עשר, שצריך למשוך רגלי הסולם ארבעה מן הכותל, נעמען אוועק פיר אמות, ווייל לפי שאין סולם זקוף נוח לעלות, א גראדע לייטער איז נישט גרינג ארויפצוגיין. מיר האבן דא אפאר שיטות, רב יוסף אמר אפילו שלושה עשר ומשהו, זאגט רשי שכשתמשוך רגליו מן הכותל ארבעה, לא יהא ראשו נמוך מן הכותל טפח. ס'טייטש אלע האלטן, די אלע שיטות האלטן אז א לייטער. דארף זיין שיף פיר אמות, פיר טפחים פער צען, אז די לייטער איז צען דארף ער זיין פיר טפחים גערוקט כדי צו קענען ארויף גיין, אה נאר וואס דען ער טענה'ט אז ס'דארף נישט זיין עקסטערע פיר ווייל אפילו די לייטער וועט אראפ גיין א טפח פונעם פונעם אפילו די לייטער וועט נישט אנקומען ממש ביז'ן שפיץ גייט מען נאך אלץ ארויף, אביי אמר אפילו אחד עשרה ומשהו

און נישט מער ווי דריי, זאגט רש"י ער האלט ווי רב, דאמר לקמן סולם זקוף ממעט, ואי זקיף ליה מגיע לפחות מגימל ס'טייטש אויב ער האלט א גראדע לייטער איז יא א טיר, קומט דאך אויס אז ס'איז שבעה ומשהו איז עס ווייניגער ווי דריי פון אויבן, און ער האלט מען דארף נישט מאכן שיף. זאל מען טאקע זען, אמר רב, סולם זקוף ממעט. סולם, א גראדע לייטער איז אויכעט ממעט, מען קען מערב זיין נכד, גמרא, ער האט עס מקובל פון זיינע רעבעס ולא ידענא מאי טעמא, אמר שמואל ולא ידע אבא טעמא דהא מילסא, רב ווייסט נישט די טעם, מידי דהוה אאיצטבא על גבי איצטבא, זאגט רש"י שאין מכוונת, און מען האט אויבן געהאט, אין פריערדיגע דף, די ממעט אז א איצטבא אויף א איצטבא, אפילו ס'איז איינס העכער דעם צווייטן, מיט דעם אלעם איז עס ממעט. גיימיר האבן נאך א פאל וויאזוי מען קען ממעט זיין א מחיצה צווישן צוויי חצרות. אמר רבה אמר רבי חייא דקלים, דאס איז דאך אפגעשניטענע שטיקער פון א טייטלבוים שבבבל פון בבל, נישט דווקא בבל, ער רעדט אבער פון בבל, לייגסט עס לאמיר זאגן לעבן דעם וואנט, א קלאץ, לעבן דעם וואַנט, אינן צריכין קבֿע, דאַרף עס נישט באַפֿעסטיקן אין דער ערד, און אַפֿילו מע מעג עס אַוועקנעמען שבת, איז עס ממעט די הויכקייט פֿונעם, פֿונעם מחיצה, מאי טעמא? ס'איז דאָך אַ דבֿר הניטל בשבת, מע קען דאָך עס אַוועקנעמען, ווײַל כּובֿדן קובֿעתּן. גיי קוק ווער ס'שפילט זיך דארט. כובדן קובע. די שוועריקייט כאטש מ'נעמט מ'נעמט עס נישט אוועק. סאו זאג איך אז ס'איז כאילו ס'איז דארט. רב יוסף אמר רבי אושעיא סולמות שבבבל, די לייטער וואס מ'לייגט אין בבל לעבן א וואנט, אינן צריכין קבע, דארף מען אויך נישט קובע זיין. מאי טעמא פארוואס דארף מען עס נישט קובע זיין? מען מעג דאך עס מטלטל זיין שבת איז דאך עס כאילו ס'איז נישט דארט, כובדן קובעתן, וויבאלד מען פירט זיך עס נישט אוועק צו נעמען, זאג איך ס'איז כאילו עס באלאנגט דארט, און אז עס באלאנגט דארט איז עס ממעט פונעם הויכקייט פונעם מחיצה, איז די גמרא מסביר אז מאן דאמר דער וואס זאגט אז סולמות. א שווערע לייטער איז שוין קובע אז מען דארף עס נישט באפעסטיגען איז כל שכן דקלים ווייל די ביימער זענען נאך שווערער ווי א לייטער און מאן דאמר דקלים ער זאגט די הלכה דווקא ביי דקלים אבל סולמות לא לייטערס נישט גיי זאג פאר די קינדער מען קען זיך נישט שפילן מיט יענץ. זאגט די הייליגע גמרא בעי מיניה רב יוסף מרבה, לאמיר טאקע גיין צו א לייטער, ווער איז דארט? רוף מער. בעי מיניה רב יוסף מרבה, אויב לייגסטו א סולם מכאן וסולם מכאן, סולם מכאן וסולם מכאן, אוי סולם מכאן וסולם מכאן, זאגט רש"י סולם כל שהוא מכאן וסולם כל שהוא מכאן, איין זייט פון א פון א פון א ואין בשני לא בזה שני טפחים ולא בזה, ווי ברייט דארף זיין א סולם? ווער איז דארט? רוף אריין זאג די קינדער זאלן קומען לערנען, וואס פארשטייסטו נישט? וואס? וואס? ווער וועט נאך מנוס נאך? די האסט צוויי, וואס האט מען געהאט געשמועסט אין די נעכטיגע דף? ווי ברייט דארף זיין א סולם? פיר טפחים, יא? מקום חשוב. לאמיר זאגן די האסט צוויי לייטערס וואס זענען ווייניגער ווי שני טפחים, און די לייגסט קשין באמצע. קוק די פיקטשער, לייגסט לאמיר זאגן אזוי. אזויווי כ'ווייס נישט א מין שטרוי אדער א שוואכע קאנעקשאן צווישן צוויי לייטערס ווייל דו ווילסט די צוויי לייטערס צוזאמען זאלן זיין פֿיר טפחים מאי אמר ליה אין כף הרגל עולה בהן כאטש אין כף הרגל טייטש דו לייגסט דאך נישט אראפ קיין פיס אויף די קשין וסתם עליית הרגליים באמצע סולם היא ואין ראוי לכך קען נישט האלטן קיין פיס, במילא איז עס נישט, ווערט עס נישט גערעכנט ווי א פתח צו ממעט זיין די מחיצה. מה שאין כן אז דו מאכסט קשין מכאן וקשין מכאן, וסולם באמצע, פרעגט ער אים מאי, זאגט ער אמר ליה הרי כף הרגל עולה בהן, דאס קען מען שוין יא נוצן, ס'טייטש, לאמיר זאגן מיט די הענט קען ער זיך, פאר די הענט, עס העלפט אים ארויפצוגיין מיט די הענט אנצוכאפן די קש און די פיס שטייט אינמיטן די לייטער, במילא זאג איך אז וואס? ניין זאגסט זיי זאלן זיך נישט שפילן מיט דעם, פרעגסט זיי זיי ווילן זיך דא ארויס קומען צו זיי. דף ע"ח עמוד ב'. זאגט די הייליגע גמרא חקק להשלים בכותל. וואס טוט זיך? ער פרעגט אים נאך א שאלה, רב יוסף פרעגט פון רבה חקק, רוף אים אריין, חקק להשלים בכותל. אויב לאמיר זאגן ער האט א קליינע לייטער אבער עס איז דאך נישט ממעט וויל ער אריינקריצן אינעם וואנט צוזאמען ווערט עס פֿיר אמר ליה בכמה ביז ווי הויעך אין דעם כותל דארף ער אריין דארף ער משלים דארף ער אריינקריצן אז איך זאל זאגן אז סאיז ווי א פתח אמר ליה בעשרה דאס הייסט אפילו די אפילו די מחיצה איז העכער ווי צען אויב ביז צען טפחים איז דא א מקום חשוב פון פיר ברייט, זאג איך אז וואס אז ס'איז ממעט די כותל, פרעגט ער אים אמר ליה חקקו כולו בכותל, אויב האסטו, כ'הער נישט? הא? יא אבער זיי שטערן מיך, זאג זיי זאלן אריין קומען, ביז די טאטע קומט, אמר ליה חקקו כולו בכותל, אויב קראצט ער אריין כולו בכותל, בכלל נישט דא קיין לייטער. די וואנט אליינס איז די לייטער בכמה אמר ליה, מלא קומתו, דאס דארף שוין זיין די גאנצע, די גאנצע וואנט. און מען פרעגט אים מאי שנא, פארוואס ווען איך האב א לייטער זאגסטו אז וואס? און די לייטער איז נישט ברייט פיר, זאגסטו? וויפיל מאל דארף איך דיך שיקן רופן? קומטס אהער. וויפיל מאל דארף איך ענק רופן? קום הער, עטס שטערטס מיך, יעצט מוזט עטס בלייבן דא אין בית מדרש ביז ענקער טאטע קומט, איר קענטס נישט ארויס גיין, ער וועט ענק מוזן רופן, עטס שטערטס מיך, דו שטערסט מיך נחמן נתן, קום הער, קום הער, קום הער, זעץ זיך אראפ נעבן דיין טאטע. פרעגט די גמרא מאי שנא וואס די חילוק ווען דו האסט א לייטער זאגסטו אז וואס דארף נישט זיין ביז אויבן פיר און ווען דו קריצט אמר ליה התם ווען דו האסט א לייטער וואס קומט אן ביז אויבן דארפסט נאר משלים זיין די ברייטקייט מסתלק ליה ס'איז גרינג ארויף צו גיין פאר די מענטש מיט א לייטער ממילא ס'פעלט נאר אויס אריין צו קריצן פשוט אז ס'זאל זיין גערעכנט ווי א טיר זאג איך אז וואס ביז צען טפחים איז א טיר. הכא ווען דו האסט דאך נישט קיין אנדערע לייטער דו האסט דאך נאר דו קריצט אריין אין די וואנט איז לא מסתלק ליה עס איז שווער פאר א מענטש ארויפצוגיין ממילא וועגן דעם פעלט אויס פיר טפחים ביז אויבן. גייט ער אים פרעגן נאך א שאלה בעי מיניה רב יוסף מרבה וואס טוט זיך עשאו לאילן סולם. לאמיר זאגן עס איז דא קוק דא די מחיצה און ס'שטייט א בוים ס'שטייט א בוים נעבן די מחיצה ער גייט נוצן די בוים פאר א לייטער לאמיר זאגן ער רייסט אראפ צווייגן פאר שבת ער האט ער האט ער האט דא א צווייגל און דא א צווייגל ער גייט עס נוצן ארויפצוקריכן אויף די בוים צו ער קען נוצן די בוים מאי אז אפילו מדרבנן איז אסור שבת צו קריכן אויף א בוים אבער וויל דיך פרעגן א שאלה ווען דו האסט א לייטער ארויפצוקריכן אויף א מחיצה און א לייב זיצט לעבן די לייטער, סאו דו קענסט נישט נוצן די לייטער שבת, דו ציטערסט ווייל ס'איז דא א לייב, די לייב שטייט לעבן די לייטער, ווערט אויס טיר, ווערט נישט אויס טיר, דו האסט דא א לייטער, איך מעג אריין, איך מעג מאכן א עירוב, לאמיר זאגן דו האסט סטעפס ארויפצוגיין צו א מחיצה און דו מאכסט א עירוב פון ביידע חצרות, מעגסט שפילן באל שבת פון איין פון איינס אפילו אפילו די לייב שטייט דארט און מען קען עס נישט ניצן סאו די זעלבע זאך אויב די רבנן זאגן מען טאר נישט ניצן א בוים שבת מיינט אז ס'איז נישט דא קיין לייטער? דאס די שאלה. סיי תיבעי לרבנן סיי תיבעי לרבי סיי תיבעי לרבנן. סאו מ'האט געהאט אויבן די פריערדיגע פרקים א מחלוקת רבי מיט די רבנן אויב מען לייגט ארויף א עירוב אויף א בוים א עירוב תחומין א עסן אויף א בוים ערב שבת צי

א רב אין דף ע"ח עמוד ב', דו קענסט דאך מיטהאלטן, מ'האט געהאט א מחלוקת אויבן רבי מיט די רבנן, מ'האט געהאט א מחלוקת רבי מיט די רבנן צי מען קען לייגן א עסן אויף א בוים ערב שבת, רבי האלט מען קען עס לייגן, ווייל די גאנצע זאך אז מען טאר נישט ארויף גיין אויף א בוים שבת איז דאך א שבות ס'א דרבנן, קום כל דבר ש כל דבר שהוא משום שבות יעדער דרבנן לא גזרו עליו האבן די חכמים נישט גוזר געווען ממילא. די עירוב תחומין דארף זיין ראוי ווען? בין השמשות איז הני מילי בין השמשות איז דארט טאקע קען זיין די עירוב א עירוב אבל כולי יומא אבער כדי צו מחבר זיין א חצר מיט א חצר וואס קען אדורך גיין פון איינס צום צווייטן דארף דאך זיין א טיר סאו אז דו האסט א בוים וואס די בוים נוצט ער פאר א לייטער ארויף צו קריכן און אריבער צו גיין דארף זיין א גאנץ שבת אבל כולי יומא לא קען זיין רבי וועט אויך האלטן אז וואס? אז ס'איז נישט ממעט, מען קען די צוויי חצרות קענען נישט מאכן איין עירוב, או דילמא קען איך זאגן ניין אפילו רבנן וואס האלטן אז עירוב תחומין אויף א בוים איז פסול, דווקא פארוואס? פארוואס ווייל זיי האלטן אז א שבות איז אויך אסור בין השמשות, אבער למעשה דא האסט דאך א פיתחא הוא ואריה הוא דרביע עליה דו האסט א לייב וואס שטייט ביים טיר, ס'הייסט בעצם איז דא א טיר, די חכמים זאגן מ'טאר עס נישט ניצן, אבער קענסט נישט זאגן אז ס'הייסט נישט. א שוק א וועג אריין צווישן איין איין חצר און דעם צווייטן, טאטע שוין דא? נו קענסטו גיין לערנען מיט אים, אבער שפיל דיך נישט ארום. פרעגט ער נאך א שאלה, וואס טוט זיך עשאו לאשירה, דו האסט א בוים וואס מען דינט עבודה זרה, און דו מאכסט די אשירה בוים א סולם פאר א לייטער ארויף צו גיין שומען פון איין חצר צום צווייטן חצר, מאי, דאס הייסט אפילו לאמיר זאגן די פריערדיגע שאלה, עסטו זאגן אז וואס? אז א בוים האט א הלכה ווי א טיר. נאר א לייב זיצט דארט. האב איך נאך א שאלה, אפשר אשירה, אויב ס'איז אשירה אשר, איז דאך עס אסור בהנאה, און למעשה עירובי חצירות האסט דאך הנאה, ממילא קען זיין מ'טאר דאך נישט הנאה, טארסט דאך נישט נוצן די אשירה פאר הנאה, כדי צו קענען טראגן פון איין חצר צום צווייטן חצר. איז די שאלה איז תיבעי לרבי יהודה און תיבעי לרבנן, אונז האבן געהאט א מחלוקת אויבן צו מ'קען מאכן א ר א צו מ'קען לייגן א עירוב תחומין אויף א קבר. א קבר איז דאך אסור בהנאה, יא? דער רבי האלט, רבי יהודה האלט מען קען מאכן א עירוב תחומין, ס'איז כשר א עירוב תחומין אפילו ס'ליגט אויף א קבר, די חכמים האלטן אויף א קבר קען מען נישט מאכן, איז תיבעי לרבי יהודה עד כאן לא קאמר רבי יהודה התם, ווייסט איר וואס רבי יהודה האלט? אז א עירוב תחומין וואס ליגט ביי א קבר איז א איז א גוטע עירוב, ווייל דמותר לקנות בית באיסורי הנאה, מ'מעג קונה זיין שביתה אויף א קבר. אבער דאס איז דווקא אלא התם, ווייל דבתר דקנה ליה עירוב לא ניחא ליה דלינטר, איינמאל ער האט קונה שביתה געווען גייט אים שוין נישט אן צו די עסן איז דארט צו נישט, ממילא קומט אויס ער האט נישט קיין הנאה פון די קבר. יא, וואס איז די הנאה? זאגט רש"י, לא איכפת ליה בשמירתו ואשתכח דלא מתהני מקברא, ער האט קונה, ער האט קונה שביתה געווען דארט, ס'איז נישט קיין הנאה, ווייל האי לאו הנאה היא. מצוה לאו ליהנות ניתנו, קוק אריין אין רש"י, אבל עירובי חצירות להנאתו הוא, יא האט זיך דאך שוין געשמועסט אויבן אז אז מ'קען דאך מאכן עירובי תחומין דווקא פאר א מצוה, און מצוה לאו ליהנות ניתנו, אבער אבער מה שאין כן עירובי חצירות, וואס מאכסט עירובי חצירות? צו הנאה צו האבן, נו, טארסט דאך נישט הנאה האבן פון א פון אשירה בוים, או דילמא אפילו רבנן, פארוואס פיתחא? איך קוק עס אן ווי א טיר, ואריא דרביע עליה אפילו איך קען עס נישט נוצן, וואס טוט זיך, דו האסט א געהעריגע חצר, האסט א וואנט אין א חצר, און האסט א טיר און א לייב זיצט דארט, קיינער גייט זיך נישט דערוואגן דורך צו גיין דעם טיר, ווערט עס אויס טיר? איך זאל נישט טארן אריבער ווארפן זאכן פון די וואנט, ס'איז נאך אלץ א טיר. אמר ליה, דער רבי האט געענטפערט, אילן מותר, אויב דו האסט א בוים, ביי א בוים וועל איך זאגן אז וואס? ס'הייסט א טיר אזוי ווי א לייב זיצט דארט אבער אשירה איז אסור אשירה טוט ער אסר'ן און מ'טאר נישט הנאה האבן פון דעם אבער רב חיסדא קריגט מתקיף לה רב חיסדא אדרבה פארקערט אילן שאיסור שבת גורם לו ס'איז דאך א איסור צו נוצן א בוים ניתסר וואלט ווען געדארפט זיין אסור אשירה שאיסור דבר אחר גורם לו, ס'האט נישט צוטון מיט איסור שבת, ס'איז א איסור הנאה פון עבודה זרה, לא ניתסר, על כל פנים רב חיסדא קריגט אויף רבא, איתמר נמי מיר האבן אויך געלערנט א סברא אזוי ווי רב חיסדא, כי אתא רבין ווען רבין איז געקומען פון ארץ ישראל קיין בבל אמר האט ער געזאגט בשם רבי אלעזר ואמרי לה ס'איז דא וואס זאגן אמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן ער האט עס נאכגעזאגט פון רבי אבהו בשם רבי יוחנן כל שאיסור שבת גורם לו יעדע זאך וואס שבת לאזט דיך עס נישט נוצן הייסט נישט קיין טיר איז אסור כל שאיסור דבר אחר גורם לו מותר, רב נחמן בר יצחק מתני נאך א דריטע שיטה, אילן, צו א בוים הייסט א טיר? דאס איז טאקע תלוי בפלוגתא דרבי ורבנן, לויט רבי וואס ער איז מתיר עירובי תחומין צו לייגן אויף א בוים, ער וועט האלטן אויכעט אז וואס? אז ס'הייסט א פתח. און לויט די חכמים איז נישט גוט. אשירה איז אויך א פלוגתא דרבי יהודה ורבנן. מ'הייבט אן א פרישע משנה ווער ס'וויל מיטהאלטן. אפשר וועסט פרובירן מיטצוהאלטן? זעצט זיך אזוי ווייט, האסט א א א א נענטערע א נענטערע פלאץ. קום ארויף צו. פאך ארויף צו די ערשטע שטעל האסטו א ליידיגע פלאץ. זאגט די הייליגע משנה. קוק. דו האסט דא צוויי חצירות, יא? דו האסט דא צוויי חצירות, דאס איז די פלאר פון די חצר, אויף דעם איז דא הייזער, און אינמיטן לויפט א חריץ, אינמיטן לויפט א חריץ, אזוי ווי ס'איז דא א מחיצה צווישן צוויי חצירות, איז די זעלבע זאך אויף אראפ, אויב איז דא א געהעריגע חריץ פיר טפחים ברייט, צען טפחים טיף, קען מען נישט טראגן פון איין חצר צום צווייטן, חריץ שמפריד חריץ שבין שתי חצרות עמוק עשרה, אויב איז עס טיף צען טפחים ורחב ורוחב ארבעה, איז מערבין שנים דארף יעדע חצר מאכן א עקסטערע עירוב ואין מערבין אחד, זיי קענען נישט מאכן איין עירוב, עס איז אזויווי א געהעריגע מחיצה, מחיצה גייט אויף ארויף און מחיצה גייט אויף אראפ, און אפילו דאס איז אנגעפילט מיט שטרוי אדער קש אדער קש תבן, זעלבע זאך, אפילו מלא קש או תבן, דאס איז עס נישט. ס'מאכט עס נישט אייניג. איז נאך אביסל אויף צו לערנען אין ישיבה קטנה. זיי האבן זיך א סוכה שגבוהה למעלה מעשרים אמה און ער וויל לייגן קש און תבן. ס'איז נישט קיין זאך וואס אזוי ווי ס'ווערט נישט קיין חלק פון די פלאר. אבער מלא עפר אז דו ברענגסט אריין זאמד או צרורות, די שטיינדלעך, דעמאלס איז א מענטש שוין יא מבטל, ווערט עס שוין כאילו איין חצר איז מערבין אחד און ואין מערבין שנים. דו קענסט דאך שוין נישט מאכן קיין צוויי עירובין, נישט אזוי ווי א מחיצה מיט א טיר וואס דו קענסט צומאכן די טיר, ס'ווערט איין חצר. וואס טוט זיך נתן עליו נסר, לייגסט אזוי ווי א ברידזש, אסאך מאל איז דא א לאך און דו לייגסט א העלצל, וואס דער נסר אליינס איז רחב ארבעה טפחים, אדער וכן שתי גזוזטראות, דו האסט צוויי פארטשעס וואס שטעקן זיך ארויס פון צוויי הייזער זו כנגד זו און דו לייגסט א האלץ זיי קענען אדורך גיין פון איינס צום צווייטען, איז מערבין שנים. און ואם רצו מערבין אחד, ווייל דאס איז אזוי ווי א טיר, דו קענסט מאכן איין עירוב, אדער קענסטו מאכן צוויי עקסטער. פחות מכאן, די ברעטל איז ווייניגער ווי פיר טפחים, דעמאלטס איז די חצרות און די פארטשעס מערבין שנים, ואין מערבין אחד, ס'איז זיך נישט מצרף. זאגט די הייליגע גמרא אין די משנה איז געשטאנען אז וואס? קש און תבן איז נישט גוט, פרעגט די גמרא, תבן לא חייץ, אז דו פילסט אן מיט שטרוי א חריץ איז עס נישט סותם, והא אנן תנן, בערל'ס האבן דאך געלערנט אין א משנה שפעטער מתבן, אז דו האסט א גרויסע בארג תבואה וואס טיילט אפ שמפריד בין שתי חצירות גבוה עשרה טפחים, זאג איך מערבין שנים ואין מערבין אחד, האסט א געהעריגע מחיצה, סאו פארוואס ווען דו לייגסט אראפ תבן אין א חריץ זאגסטו אז ס'איז נישט. און איך פארשטיי עס זייער פשוט, אמר אביי לענין מחיצה כולי עלמא לא פליגי דהויא מחיצה, יעדע זאך איז א מחיצה, וואס דו זאלסט ארויף שטעלן דא אין די לופט איז א מחיצה אפילו פעיפער, וואס איז א חילוק וויפיל, א מחיצה איז א מחיצה, אבער לענין חציצה, צו גיין זאגן אז עס איז חוצץ און עס מאכט אויס לאך, איז ווענד זיך אי בטליה, אויב זאגסטו ארויס קלאר, אונז לייגן מיר עס דא אריין ווייל אונז ווילן מיר עס דא לאזן, דעמאלטס איז חייץ, ווערט עס איין, איין, עס ווערט א. אפילו תבן אויך, אי לא בטליה, סתם אריינגעלייגט, איז לא חייץ. די משנה רעדט פון סתם. סתמא, נישט בטליה. לאמיר גיין צו צווייטע פאל אין די משנה, אבער ער האט עס אריינגעלייגט עפר. איר פרעגט, איז לכאורה משמע אפילו בסתמא, יא? ווייל תבן רעדט מען דאך אויך בסתמא. נו פרעגט די גמרא ואפילו בסתמא? אפילו מ'זאגט האסט אריין האסט נישט קלאר געזאגט אז דו ווילסט עס דא מבטל זיין אדער סתם אזוי לאמיר זאגן פאר איין שבת אריין גייט אביסל זאמד מוצאי שבת גייט מען עס נאך ארויס נעמען ווייל מ'גייט עס נוצן פאר פאר בויען והתנן האבן מיר דאך געלערנט אין א משנה אין אהלות ווען איינער שטארבט אין א הויז וואס איז די הלכה אלעס וואס ליגט אין די הויז איז טמא. אבער אז דו האסט א בית וואס דא אין דעם הויז שמילאהו תבן די גאנצע שטוב איז פול מיט שטרוי ביזן דאך, או צרורות אדער גרעוול פול מיט קליינע שטיינדלעך, וביטלו און דו האסט געזאגט דו ווילסט עס דא האלטן אין די הויז דו נעמסט עס נישט ארויס, זאג איך אז ס'איז בטל און די און די טומאה קען נישט רצוצה. סתם סתם אזוי איז די הלכה אז ווען ס'איז דא א מת בבית די דאך איז מפסיק אלע כלים אויפן הויז, איז די הלכה אז וואס ישיר ווערט נישט טמא, האסט א אוהל זאך אין די הויז אבער אז דו האסט נישט קיין אוהל ס'איז פיל ביזן דאך דעמאלטס זאג איך אז ס'גייט יא ארויף, ווי איז דאך משמע פון די משנה דווקא ביטלו אז דו לייגסט אריין שטיינדלעך דווקא ביטלו אין לא ביטלו לכאורה נישט בסתמא נישט, און זע איך דאך פון דא בפירוש אז שטיינדלעך אליינס איז נישט קיין זאך וואס, אה גוט מארגן שמעון, פריי מיך אזוי דו קומסט צום שיעור צופרי, האסט געזאגט ברכת התורה? נעם א סידור זאג ברכת התורה וועסטו קענען מיטהאלטן? איז דאך געדרינגען לא ביטלו לא, אמר רב הונא ווייסטו וואס מיין תנא האלט, דו נעמסט אריין, עפר, אפילו בסתמא, איז חייץ, נאר די משנה דארט מאן תנא אהלות, רבי יוסי, וואס רבי יוסי קריגט, רבי יוסי האלט אז וואס? אז צרורות ווערט טאקע נישט בטל נאר ווען מען איז מבטל, מה שאין כן די תנא פון די משנה, האלט בסתמא אויך פרעגט די גמרא אי רבי יוסי איפכא שמעינן ליה האבן מיר דאך געלערנט פארקערט, דתניא האבן מיר געלערנט א ברייתא רבי יוסי אומר תבן אז דו פילסט אן א הויז מיט שטרוי און ואין עתיד לפנותו דאס טייטש האט עס נישט מבטל געווען מפורש אבער מען ווייסט אין עתיד לפנותו הרי הוא כסתם עפר האט עס א דין ווי סתם עפר און סתם עפר איז בטל יא וואס טוט זיך עפר ועתיד לפנותו אז דו האסט עפר און מען ווייסט אז מען גייט עס ארויס נעמען הרי הוא כסתם תבן און די הלכה איז ולא בטל און זעה איך דאך פון דא אז רבי יוסי האלט סתם עפר איז בטל מען דארף עס נישט מבטל זיין. פארקערט ער קריגט מיט די משנה אין אהלות, נו ווי זאגסטו אז די משנה אין אהלות קומט אויס ווי רבי יוסי, ווערט דאך צוריק א סתירה פון אונזער משנה צו די משנה אין אהלות, דא שטייט אז וואס אז דו לייגסט אריין סתם עפר איז עס בטל און דארט שטייט דווקא ביטלו אין, אמר רב אסי, מאן תנא עירובין, איך מוז זאגן אז די משנה ביי אונז איז רבי יוסי, שטימט דאס זייער פיין, די משנה ביי אונז איז רבי יוסי האלט אז וואס? סתם עפר איז בטל, און די משנה אין אהלות איז א אנדערע תנא, סתם עפר איז נישט בטל, מ'דארף עס מבטל זיין. רב הונא בריה דרב יהושע האט א אנדערע תירוץ, טומאה אשבת קרמית, דו פרעגסט מיר א סתירה פון טומאה אויף שבת? הנח איסור שבת, לאמיך אפ איסור שבת, ווייל דאפילו ארנקי נמי מבטל אין שבת איז. שבת איז דאך אלעס מוקצה, קומט אויס פאר שבת, איינמאל ס'ליגט שבת פאר אפילו, איך דיר פרעגן, געלט איז א מענטש מבטל? זיכער נישט, וואס א מענטש א מענטש זאגן, לייגט אראפ געלט אויפן פלאר, גייט ער נישט טאטשן קיין געלט, שבת, שבת איז אלעס בטל, במילא וועגן דעם קומט אויס דא ביי אונז אין די משנה, אז דו האסט אז דו האסט, יא אבער אה, וועסטו מיך פרעגן, וואס? ניין, אפילו די חכמים. די פריערדיגע תירוץ איז אז אונזער משנה איז רבי יוסי. אפילו די חכמים וואס האלטן אז סתם אזוי ביי א טומאה דארף מען מבטל זיין עפר און צרורות, אבער דא אפילו מ'איז עס נישט מבטל איז עס אויך ח ח. איי וואס איז מיט תבן און קש? תבן און קש, זאגט רש"י, ווייל תבן און קש איז דאך נישט מוקצה, מ'קען דאך עס געבן פאר מאכל בהמה. א דריטע תירוץ, רב אשי אמר בית אחריץ קרמית, דו פרעגסט, דאס איז זייער א שיינע תירוץ, א הויז מיט א חריץ, א חריץ למיטיימיה קאי, יא וואס איז אז דו האסט דא א לאך און דו לייגסט אריין זאמד, לכאורה זאג איך בלייבט עס דא, דו ווילסט דאך פארש. אבער צו גיין צומאכן א הויז, דארפסט אלא בית למיטיימיה קאי, אלא בית, אלא בית. למיטיימיה קאי, א הויז שטייט דען צו פארמאכן? א הויז שטייט נישט צו פארמאכן, ממילא כדי צו זאגן אז די כלים אויפן דאך ווערן טמא, מוז זיין דווקא ביטול. לאמיר נאך איין קליינע גמרא ביז די משנה, פארט דאס שוין די מארגנדיגע דף, נתן עליו נסר שרחב ארבעה, געשטאנען אין די משנה אז ס'ווערט ווי איינס, אזוי ווי א טיר, א נסר, א ברעטל, איז אדער אדער, אמר רבא לא שנו ס'איז נישט געזאגט געווארן אז די ברעטל דארף זיין ברייט פיר טפחים אלא שנתן לרוחבו אז ער לייגט אים אויף די ברייט אבל לאורכו איז אפילו כל שהוא נמי קוק די פיקטשער. כ'הער נישט.

דאס איז די ברייט פון די חריץ דעמאלטס, אבער אז דו לייגסט אים אויף די לענג פון די חריץ, אבל לאורכו, איז אפילו כל שהוא, ווייל דו לייגסט דא א טו ביי פאר, און ס'ווערט ווייניגער ווי ד', ס'ווערט ווייניגער, די חריץ ווערט ווייניגער ווי ד' טפחים, איז דאך שוין גוט. וכן שתי גזוזטראות, זה כנגד זה, אמר רבא הא דאמרינן זה כנגד זה, דאס וואס שטייט אין די משנה איז זה כנגד זה, דווקא זה כנגד זה, אין, אבער זה שלא כנגד זה, אויב ס'איז זה שלא כנגד זה לאמיר זאגן ס'איז ס'איז ס'איז גערוקט יא קוק אויב ס'איז זה שלא כנגד זה און די ברעט דארף גיין שיף ווי א גליטשער אדער וזו למעלה מזו איז לא און נאך און זאגט ער ווייטער רבא וזו למעלה מזו נמי וועט אויך נישט העלפן לא אמרן אלא שיש בין זה לזה ג' טפחים אבער אין בין זה לזה ג' טפחים גזוזטרא עקומה היא. שטימט? כאטש אויב ס'איז ווייניגער ווי דריי טפחים העלפט יא דער נסר אז מ'זאל קענען מחבר זיין. ברוך השם האבן מיר זוכה געווען צו לערנען א דף גמרא. פארשטאנען אשר? וועסט קומען יעדן טאג צופרי אכט אזייגער צום שיעור. און נאך די קענסט איבער חזר'ן נאכאמאל וויפיל מאל גייסטו איבער די גמרא? זעסט ער גייט יעצט איבער די גמרא דריי מאל עס קומט יעצט אין פיר וואכן ארום מאכן מיר א סיום אויף עירובין. פארענדיגט פיר מאל. מיט די שיעור פֿיר מאָל, װאָס העכט די טײַערע. שמע, װוּ ביסטו? שמע, קום הער. איך װיל, זאָלסט קומען יעדן טאָג צום שיעור. קען פּועלן בײַ דיר? בײַ דער שיעור. װאָס טוסטו בײַ נאַכט, װען דו גײסט אַהײם? שפּילסט. אײן שעה, אײן שעה װײניקער שפּילן, געפֿערלעך? למשל, ביסט נישט אַרײַן אין ישיבֿה-קטנה? חדר ענדיקט זיך זעקסע. צו שפעט אהיים צו גיין? איך וויל זאלסט קומען די צופרי שיעור און די נאכמיטאג שיעור. און נישט זיצן דארט ביי זיצן ווי נענטער צו די ראש ישיבה.